ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף כ"א, עמוד א', די ערשטע שורה פון עמוד. שלח ליה ר' אבא בר זבדא למרי בר מר. ר' אבא בר זבדא האט געשיקט צו מרי בר מר בעא מיניה מרב הונא, פרעג א שאלה פון רב הונא'ן, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, איינער האט געוואוינט אין דעם הויף פון זיין חבר שלא מדעתו, ער האט נישט מסכים געווען און ער האט נישט מוחה געווען, און עס איז געוועזן אזא פאל וואס דער מענטש דער בעל החצר האט עס קיינמאל נישט פארענט דעם חצר, איז זה לא חסר, האט אים גארנישט ניט מחסר געווען, אבער דער מענטש וועלכער האט דארט געוואוינט, ווען ער זאל נישט געוועזן דא וואוינען וואלט ער געווען גערענט א צווייטן ארט, האט ער דאך פון דעם א הנאה, איז ער זה נהנה וזה לא חסר, צריך להעלות לו שכר, דארף ער באצאלן שכר, ווייל דער בעל החצר זאגט צו אים הא איתהנית, דו האסט געהאט הנאה, או לא, אדער ער דארף אים נישט באצאלן פאר די הנאה, ער קען אים זאגן מה חסרתיך, וואס האב איך דיר געמאכט פעלן, דו וואלסט דאך סייווי נישט פארענט אדהכי ביז מרי בר מר איז געקומען צו רב הונא'ן נח נפשיה דרב הונא איז רב הונא נפטר געווארן אמר ליה רבה בר רב הונא האט דער זון רבה רב הונא'ס זון געזאגט הכי אמר אבא מרי משמיה דרב אזוי האט געזאגט מיין טאטע אין נאמען פון רב'ן אינו צריך להעלות לו שכר ער דארף אים נישט באצאלן קיין שכר פאר דער הנאה וואס ער האט דארט געהאט. און נאך א זאך האט געזאגט דער טאטע, והשוכר בית מראובן, איינער האט געדינגען א הויז פון ראובנ'ן ער זאל דארטן וואוינען, מעלה שכר לשמעון, דארף ער באצאלן שכר צו שמעונ'ן. פרעגט די גמרא שמעון מאי עבידתיה, ווי קומט דא אריין שמעון, האט ער עס געדינגען פון וועמען, פון ראובנען? הכי קאמר, אזוי האט ער געזאגט, נמצא הבית של שמעון, ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז די הויז באלאנגט צו שמעונ'ען, ראובן האט פאררענט א פרעמדע הויז, שמעון'ס הויז. מעלה לו שכר, דארף ער געבן שכר צו שמעון? פרעגט די גמרא תרתי די ביידע הלכות זענען זיך סותר, אויב שכר ער האט געדינגען שמעון'ס הויז פון ראובן'ען איז דאך עס האט ער דאך געוואוינט אין שמעון'ס הויז שלא מדעת שמעון, שטייט דא אז מען דארף יא געבן שכר, און פריער האט ער דאך געזאגט ער דארף נישט געבן קיין שכר. נאר ס'איז נישט קיין סתירה פון די צוויי הלכות הא דקיימא לאגרא, אויב דער שמעון וואלט געווען פארענט די הויז, ס'איז א הויז וואס שמעון טוט עס פארענטן, דארף ער באצאלן שכר שמעונ'ען, ווייל דאס איז דאך זה נהנה וזה חסר, הא דלא קיימא לאגרא, אויב דער בעל הבית וואלט סיי ווי נישט פארענט די הויז, דעמאלט איז דאך עס זה נהנה, וזה לא חסר, דארף ער נישט געבן קיין שכר. איתמר נמי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט אז רב האלט אזוי, מיר האבן געלערנט אמר רב חייא בר אבן אמר רב, רב חייא בר אבין האט געזאגט פאר רב'ן, ואמרי לה און אנדערע זאגן אמר רב חייא בר אבין אמר רב הונא, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אז איינער וואוינט אין חבר'ס הויז שלא מדעתו, און ס'איז זה נהנה וזה לא חסר, אינו צריך להעלות לו שכר, דארף ער אים נישט געבן קיין שכר. והשוכר בית מבני העיר, איינער האט געדינגען א הויז פון די מענטשן פון שטאָט, מעלה שכר לבעלים, באצאלט ער דעם שכר וואס האט עס געדינגען צו דעם בעל הבית. בעלים מאי עבידתייהו, דו זאגסט דאך אז די הויז באלאנגט צו די בני העיר, וואס זאל ער צאלן די בעלים? ס'איז ווידער דא בעלים? הכי קאמר, די פשט איז אזוי, ער האט געדינגען די הויז פון די בני העיר, מען האט נישט געוויסט וואו דער באלבאס איז דא, צו ס'האט א באלבאס, נמצא לו בעלים, נאכהער ווייזט זיך ארויס אז די הויז האט א באלבאס, מעלה להם שכר, דארף ער צאלן שכר דעם באלבאס, תרתי איז דאך א סתירה פון די צוויי דינים, ער האט געוואוינט אין דעם הויז, די בעלים האבן נישט געוואוסט, איז דאך עס דר בחצר חברו שלא מדעתו, זאגן מיר ער דארף געבן שכר, אין דעם ערשטן דין האבן מיר דאך געזאגט אינו צריך להעלות לו שכר, הא דקיימא לאגרא, ס'איז נישט קיין סתירה, אויב די בעלים וואלטן פארענט די הויז, איז דאך עס זה נהנה וזה חסר, דארף ער געבן שכר די בעלים, הא דלא קיימא לאגרא, אויב זיי וואלטן סיי ווי נישט פארענט, דארף ער נישט געבן קיין שכר די בעלים. אמר רב סחורה, אמר רב הונא אמר רב, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, איינער וואוינט אין דעם חצר פון זיין חבר שלא מדעתו, אין צריך להעלות לו שכר. דארף ער נישט געבן קיין שכר, משום שנאמר שטייט אין פסוק ושאיה יוכת שער, איז דא אין רשי צוויי טייטשן, איין טייטש איז דער שד וואס ער הייסט שאיה, ער טוט צושטויסן דעם טויער פון דעם הויז וואס מענטשן וואוינען דארטן ניט, קומט אויס אז דער וואס האט דארט געוואוינט, ער האט נאך מהנה געווען דעם בעל בית, ס'איז נאך א טובה פאר דעם בעל בית. ס'איז דא א צווייטע טייטש אין רש"י, ושאיה, אז די הויז איז פוסט, מען וואוינט דארטן נישט, יוכת שער, ווערט עס צושטויסן פון מזיקים, שאיה איז נישט דער נאמען פון מזיק, נאר שאיה הייסט אז די הויז איז וויסט. אמר מר בר רב אשי לדידי חזי ליה איך האב אים געזען ומנגח כתורא און ער שטויסט ווי א אקס לויט דעם טייטש אז גייט ער אויף שאיה א שד ששמו שאיה איז די טייטש איך האב געזען דעם שד לויט דעם טייטש וואס מיר טייטשן וויסטקייט איז די טייטש לדידי חזי ליה איך האב געזען ווי עס קוקט אויס א הויז וואס מען וואוינט נישט דארט, אזוי דוכט זיך זאגט דער מהרש"א אין מהדורא בתרא. רב יוסף אמר, רב יוסף זאגט, ביתא מיתבא יתיב, א הויז וואס מען וואוינט אין דעם, ווערט עס באזעצט, מען טוט פארבעסערן די הויז. דער מענטש וואס וואוינט דארט און זעהט א זאך האלט ביי ווערן נתקלקל, טוט ער עס צורעכט מאכן. ממילא האט ער איהם מהנה געווען, דארף ער נישט געבן קיין שכר. מען רעדט אלץ אז ס'איז לא קיימא לאגרא, ווייל אויב קיימא לאגרא איז דאך עס זה נהנה וזה חסר. מאי בינייהו? וואס איז די חילוק? פון דעם טעם שאיה יוכת שער צו דער טעם פון ר' יוסף'ן ביתא מיתבא יתיב, איכא בינייהו, ס'דא א חילוק דקא משתמש ביה בציבי ותיבנא אז דער בעל הבית טוט עס נוצן בציבי, ער האלט דארטן האלץ, ותיבנא אדער שטרוי, און איז געגאנגען א מענטש און האט דארט געוואוינט, דער טעם פון שאיה יוכת שער איז דאך נישט דא, ווייל מען באנוצט זיך דאך מיט דעם הויז. אבער מכח דעם טעם ביתא מיתבא איז יא פארהאנען, ווייל דאס איז דאך נישט קיין יישוב, און דער האט דארט געוואוינט, האט ער אים מהנה געווען. איז לויט דעם טעם פון ושאיה יוכת שער האט ער גארנישט ניט מהנה געווען דעם בעל הבית. דער מהר"ם פרעגט, פארוואס זאגט נישט רש"י פארקערט אז דער בעל הבית האט זיך גארנישט נישט באנוצט, נאר דער מענטש וואס איז דארט האט זיך באזעצט אין דעם הויז נוצט עס מיט האלץ און שטרוי, וועגן טעם מיתבא יתיב האט ער נישט מהנה געווען, דעריבער דארף ער לויט ר' יוסף'ן געבן שכר, אבער לויט רב הונא'ן האט ער אים יא מהנה געווען, וועגן שאיה, אז ס'איז נישט דא קיין מזיקים האט ער אים מהנה געווען. זאגט דער מהר"ם, רב יוסף איז אויך מודה דעם טעם פון רב הונא'ן. רב יוסף האלט אויך דעם טעם פון שאיה יוכת. נו ער גייט נאר מוסיף זיין, אפילו דארט ווי דער בעל הבית האט זיך פריער גענוצט, בציבי ותיבנא, וואס דער טעם פון שאיה איז נישט דא, איז דא נאך א טעם פון ביתא מיתבא יתיב, איז אין אזא איין פאל דער בעל הבית נוצט זיך אינגאנצן נישט, און דער מענטש גייט און נוצט זיך דארטן בציבי ותיבנא, איז אפילו לויט ר' יוסף'ן וועט ער אויכעט נישט דארפן געבן קיין שכר, ווייל ר' יוסף האלט אויך דעם טעם פון ושאיה יוכת שער.

האט ער נישט געוואלט באצאלן די יסומים וואס ער נוצט זייער לאנד, האט ער פון אים צוגענומען די אפדנא. זאגט די גמרא לימא מיר וועלן זאגן קסבר רב נחמן, רב נחמן האלט, הדר בחצר חבירו שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר, אז ער דארף געבן שכר, ווייל דא האט. איז דאך געוועזן זה לא חסר, פארוואס האט ער צוגענומען מיט דעם אפדנא? ענטפערט די גמרא, דא איז יא געווען חסר, ההוא אויף דעם ארט מעיקרא פריער קרמנאה הוו דיירי ביה, איז די גרסה קרמנאה מיינט מען א נאמען פון א אומה, פון א פאלק, זיי האבן געוואוינט אין די אשפה, ויהבי להו ליתמי דבר מועט, און זיי האבן געגעבן פאר די יתומים א קלייניגקייט. רש י דא א צווייטע גרסה, נישט קרמנאה נאר קדמנאה, פריער האבן דארט מענטשן געוואוינט און זיי האבן עפעס באצאלט, הייסט עס אז דאס איז קיימא לאגרא. אמר ליה האט ער געזאגט צו אים זיל פייסינהו ליתמי, גיי באצאל זיי עפעס קום מיט זיי דורך. ולא אשגח, האט ער נישט געקוקט אויף דעם. אגביה רב נחמן לאפדנא מיניה האט רב נחמן צוגענומען פון אים די אפדנא. תוספות זאגט אז אויב ער האט אים עטוואס מחסר געווען דארף ער שוין באצאלן די גאנצע הנאה אפילו ער האט נישט אזויפיל מחסר געווען. און אזוי זאגט מען א ראיה פון די פריערדיגע גמרא ביי דעם דין פון א בית ועליה זאגן מיר ווייל שחרוריתא דאשייתא, מיט דעם אויך וואס ער וואוינט אין דעם הויז ווערן די ווענט אביסל שווארץ דארף ער שוין צו באצאלן דעם גאנצן רענט, נישט בלויז וויפיל ער האט מחסר געווען, נאר דעמאלט באצאלט ער שוין די גאנצע הנאה. רש י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט כיצד משלמת מה שנהנית. ווען איז דער דין וואס מען באצאלט נישט וויפיל דער שאדן איז נאר די הנאה? זאגט דאך די משנה אז אויב מען האט געגעסן מתוך הרחבה אינמיטן גאס משלמת מה שנהנית באצאלט מען די הנאה, מצידי הרחבה פון דער זייט משלמת באצאלט מען מה שהזיקה, וואס הייסט דאס צידי הרחבה? אמר רב, האט רב געזאגט, ובמחזרת. די בהמה איז געגאנגען אין דער גאס, און זי האט אויסגעדרייט דעם קאפ צו דער זייט, און זי האט געגעסן די פירות, דעמאלט באצאלט מען מה שהזיקה, כאטש די בהמה געפינט זיך אינגאנצן ברחבה. איז רש י אין דער משנה האט געזאגט דעם טעם אז דער חיוב פון באצאלן איז ווייל ס'איז משונה, האט עס דעם דין ווי קרן, א תם באצאלט חצי נזק און א מועד באצאלט נזק שלם. תוספות. פרעגט אויף רש י'ס פשט, די גמרא האט דאך פריער געזאגט ווייל דער סדר איז צו עסן לפת, איז אויך דער סדר זאל ארויפקריכן, אזוי האט די גמרא פריער געזאגט דף כ' עמוד א', כאטש בכלל איז דאך נישט דער סדר א ציג זאל ארויפקריכן אויף א פאס. נאר ווייל זי גייט עסן איז שוין דער סדר ארויפקריכן, איז דא אויך די זעלבע זאך, אויב דער סדר איז צו עסן, איז דער סדר זאל אויסדרייען דעם קאפ בצידי הרחבה. נאך קשיות פרעגט תוספות אויף רש י, לערנט דער ר י א אנדערש פשט, אז דער צידי הרחבה ווערט אנגערופן חצר הניזוק, ווייל יעדער איינער האט רעכט דארט אוועקצולייגן די פירות, און דער חיוב איז מטעם שן. ושמואל אמר, און שמואל זאגט אפילו מחזרת נמי פטור. און לויט רש י איז די טייטש מחזרת איז פטור ווייל עס איז נישט משונה, ווייל ס'איז א סדר להחזיר ראשו, איז עס שוין ברשות הרבים. און לויט תוספות איז די טייטש. דארטן נאר ווי מחזרת לערנט שמואל אז זי קען עסן בחזרה האט עס דעם דין ברשות הרבים. פרעגט די גמרא ולשמואל, שמואל האלט מחזרת ראשו לצידי הרחבה איז פטור היכי משכחת לה דמחייב, ווען איז שייך דער דין פון דער משנה, אבער צידי הרחבה איז מען חייב, כגון דשבקתה לרחבה, די בהמה האט אפגעלאזט די גאס, ואזלה איז עס אראפגעגאנגען וקמה זי האט זיך געשטעלט בצידי הרחבה. און לויט רש י'ן איז דער טייטש איז לאו אורחא האט עס דעם דין ווי קרן, רש י זאגט דאס לשון לאו כרשות הרבים דומה דארף מען טייטשן ס'האט נישט דעם דין ווי שן ברשות הרבים נאר ס'האט דעם דין ווי קרן ווייל רש י האט דאך געזאגט אין די משנה אז די חיוב פון צידי רשות הרבים איז וועגן קרן. און לויט שמואל'ן איז די טייטש אזוי אז ס'איז אן ארט ווי מיטן אויסדרייען דעם קאפ קאן זי נישט עסן נאר זי מוז אראפ גיין דארטן און עסן דאס איז זיכער רשות הניזוק ואיכא דמתני להא שמעתא באפי נפשה אנדערע האבן געלערנט די מחלוקת פון רב און שמואל א באזונדערע זאך נישט אויף דער משנה. זיי האבן אזוי אויך געלערנט מחזרת, א בהמה גייט אין רשות הרבים און זי האט אויסגעדרייט דעם קאפ און זי האט געגעסן בצידי הרחבה, רב אמר חייבת, ושמואל אמר פטורה.

כגון דשבקה לרחבה, די בהמה האט אפגעלאזט די גאס, ואזלה וקמה בצידי רחבה, און זי האט זיך אוועקגעשטעלט בצידי רחבה. מתיב רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געפרעגט א קשיא, אין דער משנה האמער געלערנט מפתח החנות, אז די בהמה האט געגעסן די פירות וואס זענען געווען ביי דער טיר פון דעם געוועלב, משלמת מה שנהנית, באצאלט מען נישט דעם גאנצן שאדן, נאר די הנאה. היכי משכחת לה, ווי קאן דאס זיין, זאל עסן מפתח החנות? פשיטא במחזרת, זי דארף אויסדרייען דעם קאפ, ווייל פתח החנות איז דאך נישט דא אין דער גאס, נאר אין דער זייט, דאך שטייט אז וויפיל באצאלט מען, נאר וויפיל די הנאה איז געוועזן, וקאמר מה שנהנית, נאר וויפיל די הנאה איז געוועזן, נישט, מה שנהנית אין, מען באצאלט נאר וויפיל די בהמה האט הנאה געהאט פון דעם, וויפיל דער בעל הבית האט זיך איינגעברענגט, ער דארף איר נישט געבן צו עסן. מה שהזיקה, וויפיל דער שאדן איז, לא, דארף מען נישט באצאלן, איז דאך א קשיא אויף רב'ן, וואס רב לערנט א מחזרת באצאלט מען מה שהזיקה, זעהסט דאך דא פתח החנות איז דאך זיכער געוועזן מחזרת, זי האט אויסגעדרייט אין קאפ, און דאך זאגן מיר מען באצאלט נאר מה שנהנית. הוא מותיב לה, רב נחמן בר יצחק האט געפרעגט די קשיא, והוא מפרק לה, און ער האט עס געענטפערט, ס'קאן אמאל זיין זאל עסן מפתח החנות און ס'איז נישט מחזרת, דקיימא בקרן זוית, אז די חנות איז געוועזן אין א ווינקל, ס'איז געוועזן א מבוי גדול, א ברייטע גאס, און לעבן דער ברייטע גאס, ווען עס ענדיגט זיך די ברייטע גאס, ווערט עס שמעלער, און עס הייבט זיך אהן א שמאלע גאס, און די חנות איז געוועזן דארטן אין ווינקל, אין די זייט ביי די מבוי קטן, און ווען די בהמה גייט אריין פון די מבוי גדול אין די מבוי קטן, דארף זי נישט אויסדרייען דעם קאפ נאר גלייך דירעקט טרעפט זי אן אין פתח החנות, ממילא איז נישט קיין קשיא אויף רב. ווי מיר האבן געלערנט ביז יעצט קומט אויס רב איז מחמיר און שמואל איז מקל. איכא דאמרי אנדערע לערנען מחזרת כולי עלמא לא פליגי דחייבת ביי מחזרת האלטן אלע מ'איז חייב, אפילו שמואל האלט אויך מחזרת איז חייב. כי פליגי, ווען איז די מחלוקת? במקצה מקום מרשותו לרשות הרבים. איינער איז אריינגעגאנגען אין זיין רשות און דארט האט ער געמאכט די געיט, ער האט איבערגעלאזט אביסל קרקע צו דעם רשות הרבים. איז אזוי, דיע קרקע האט ער נישט מפקיר געווען, דארטן טוט ער אויסשפרייטן פירות, מענטשן פון רשות הרבים, ווען ס'איז ענג אין רשות הרבים, טוען דארטן אויכעט גיין. והכי איתמר, אזוי האבן מיר געלערנט, פארקערט ווי פריער, פריער האט רב מחמיר געווען, און דא לערנט מען רב איז מקל, אמר רב, האט רב געזאגט, לא שנו אלא מחזרת. דער דין פון צידי רחבה איז נאר גערעדט געווארן ביי מחזרת, דעמאלט זאגן מיר מצידי רחבה משלמת מה שהזיקה. אבל מקצה ממון מרשותו לרשות הרבים. אויב אין דעם פאל ווען איינער האט איבערגעלאזט א שטיקל פון זיין לאנד צו דעם רשות הרבים, און ר'האט דארט אויסגעשפרייט פירות, און ס'איז געקומען א בהמה ס'האט עס אויפגעגעסן, פטורה, איז ער פטור. ושמואל אמר, און שמואל זאגט, אפילו מקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, אפילו ווען ער האט איבערגעלאזט פון זיין רשות, ער איז אריינגעגאנגען צו זיך און געמאכט די געיט, און ער האט איבערגעלאזט אביסל פון זיין לאנד צו דעם רשות הרבים, און ער האט דארט אויסגעשפרייט פירות, חייבת, איז ער אויך מחוייב. זאגט די גמרא, לימא וויל מען זאגן, בבור ברשותו קמיפלגי. די מחלוקת פון רב און שמואל במקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, וואס רב לערנט פטור און שמואל לערנט חייב, איז דער יסוד פון דער מחלוקת איז בור ברשותו, ווען איינער מאכט א בור ביי זיך אין רשות, און איינער איז אריינגעקומען ער איז אריינגעפאלן איז דאך זיכער פטור ער קען זאגן ווער האט דיר געהייסן אריינגיין צו מיר אין רשות נאר דא מיינט מען בור ברשותו דער בור באלאנגט צו אים דעם רשות ארום דעם בור האט ער מפקיר געווען אבער דעם בור האט ער נישט מפקיר געווען אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון רבי ישמעאל מיט רבי עקיבא. רב דאמר פטור, די טעם פון רב'ן וואס ער זאגט, מקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, און ער האט דארט אוועקעלייגט פירות, און א בהמה האט עס אויפגעגעסן, איז ער פטור דער בעל הבהמה, קסבר ווייל ער האלט בור ברשותו חייב, רב האלט. אז ווען ער מאכט א בור ביי זיך אין רשות, און הפקיר רשותו ולא בורו, איז ער חייב. דעריבער, דער מענטש וואס האט דארט אויסגעשפרייט די פירות, איז גלייך ווי ער האט געמאכט א בור, ווען די בהמות זאלן זיך דארט אויסגליטשן און האבן שאדן, וואלט ער געווען חייב, דער בעל הבור, כאטש ס'איז זיין בור, ער האט דאך מפקיר געווען דעם רשות, דארף ער דאס נישט טון, אויסשפרייטן די פירות, און דער דין איז כל המקלקל ברשות הרבים שהזיקו, דער וואס האט געמאכט א קלקול ברשות הרבים, געלייגט דארט א מכשול, דארף ער באצאלן, און דער וואס נעמט צו די זאך איז זוכה אין די זאך דעריבער. האט דער מענטש נישט געקאנט ארויסלייגן די פירות, האט מען געהאט אפילו א רעכט צוצונעמען די פירות, און אז די בהמה האט עס אויפגעגעסן, איז דער בעל הבהמה פטור. ושמואל דאמר חייב, שמואל זאגט, אז מקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, און ער האט דארט ארויסגעלייגט פירות, און א בהמה איז געקומען זי האט אויפגעגעסן, דארף מען באצאלן פאר די פירות, קסבר ווייל ער האלט בור ברשותו פטור, ממילא האט ער דאך געהאט רעכט דארט ארויסצולייגן די פירות, און כרשות הרבים איז דאך דאס נישט, ס'איז דאך נישט דרך הילוכה, די ארט וואס ער האט אפגעשיידט דאס איז דאך אביסל אריין, דעריבער לערנט שמואל אז ער איז חייב. וויל מען זאגן אז רב און שמואל קריגן די מחלוקת פון ר' עקיבא מיט רבי ישמעאל, אויב אזוי דארף דאך דער זאגן די הלכה איז ווי דער און דער דארף זאגן די הלכה ווי דער אנדערע, וואס זאגן זיי נייע זאך? זאגט די גמרא אמר לך רב, רב וועט דיר ענטפערן, לעולם אימא לך, אין אמת'ן וועל איך דיר זאגן, בעלמא אומעטום בור ברשותו פטור. אז די תורה האט נאר מחייב געווען אויף א בור ווען ס'איז ברשות הרבים, אבער אויב דער בור באלאנגט צו אים אין זיין רשות איז ער פטור. איי אויב אזוי פארוואס איז דער דין ער האט מזיק געווען די פירות דארף ער נישט באצאלן, ער האט א רעכט דארטן צו לייגן פירות, ושאני הכא, דא איז א אנדער זאך דאמר דער בעל הפרה זאגט איך וועל נישט באצאלן פאר די פירות, לאו כל כמינך, דו האסט נישט דעם כח דמקרבת להו לפירותך אין רשות הרבים, דו וועסט לייגן נאנט דיינע פירות צום רשות הרבים, ומחייבת ליה לתוראי, און מחייב זיין מיין שור. דעריבער זאגן מיר ער האט טאקע רשות ארויפצולייגן די פירות דארטן, און פון צווייטן זייט אז די בהמה האט עס אויפגעגעסן דארף דער בעל הבהמה נישט באצאלן. ושמואל אמר, שמואל זאגט, איך קען האלטן אפילו ווי ר' עקיבא וואס ער לערנט בור ברשותו חייב, בעלמא בור ברשותו חייב, אומעטום איז בור ברשותו חייב. ווייל אויב מ'האט מפקיר געווען דעם רשות, און יענער האט רעכט צו גיין לעבן בור, איז דער בעל הבור חייב, כאטש ער האט נישט מפקיר געווען דעם בור. דבשלמא בור איכא למימר לאו אדעתיה. ביי א בור קען איך מחייב זיין דעם בעל הבור, ווייל דער שור וואס איז געגאנגען דערלעבן האט זיך נישט געקאנט היטן. און אויב איז געגאנגען דערלעבן ברשות, ווייל ער האט דאך מפקיר געווען דעם רשות? איז דער בעל הבור חייב. אלא פירות, מי איכא למימר לאו אדעתיה, ביי די פירות וועט ער זאגן אז מען האט נישט געזען די פירות, הא חזי להו מען האט דאך געזען די פירות, דעריבער דארף מען באצאלן פאר די פירות, רש"י איז מוסיף, אפילו די בהמה האט זיך אויסגעגליטשט אין די פירות איז ער אויך פטור, כאטש דער דין איז דאך יעדע תקלה איז א בור, אז מען לייגט ארויס פירות אין רשות הרבים איז עס א בור, דאס איז נאר גערעדט געווארן אין רשות הרבים וואס ער האט דארט נישט קיין רשות צו געבן די תקלה, אבער דא יא, אויף דעם בור איז ער טאקע חייב, אבער די פירות האט ער דאך רעכט דארט אוועקצולייגן. תוספות פרעגט אויף רש"י. תוספות פרעגט, אויב מיר זאגן ביי בור לאו אדעתיה, דער שור האט זיך נישט געקאנט היטן, דעריבער דער בעל הבור חייב, דארף איך זאגן דא אבער די פירות אויכעט לאו אדעתיה, און אויב די בהמה האט זיך אויסגעגליטשט דארף ער זיין חייב. ס'איז נישט גאר קיין סברא מחלק צו זיין צווישן בור און תקלה, שטענדיג איז לאו אדעתיה, רש"י. זאגט די גמרא, לימא מחזרת תנאי היא, לאמער זאגן אין דעם דין, א בהמה געגאנגען אין גאס און זי האט אויסגעדרייט איר קאפ, און זי האט געגעסן די פירות וואס זענען געליגן אויף דעם סיידוואק אין דער זייט, איז א מחלוקת פון תנאים צו חייב צו פטור. דתניא, מיר האבן געלערנט, אוכלה אכלה מתוך הרחבה, די בהמה האט געגעסן פון דער גאס, משלמת מה שנהנית, באצאלט מען וויפיל די הנאה איז געווען, נישט וויפיל דער שאדן איז, נאר וויפיל דער בעל המזיק האט זיך איינגעברענגט וואס ער דארף נישט געבן צו עסן דעם מזיק. מצידי הרחבה, פון דער זייט, משלמת מה שהזיקה, דברי רבי מאיר ורבי יהודה, פון דער זייט, האלט רבי מאיר מיט רבי יהודה, אז מ'באצאלט וויפיל דער שאדן איז. רבי יוסי ורבי לעזער אומרים, רבי יוסי און רבי לעזער זאגן, אין דרכה לאכול, ס'איז נישט דער סדר זאל עסן, אלא להלך, זאל גיין. קען איך דאך נישט זאגן אז רבי יוסי און רבי לעזער מיינען צו זאגן אז זי האט געגעסן אין רשות הרבים דארף מען באצאלן ווייל ס'איז נישט דער סדר זאל עסן, שטייט דאך ובער בשדה אחר ולא ברשות הרבים. דארף איך זאגן אז רבי יוסי מיט רבי לעזער'ן גייען אויך אראפ אויף צידי רחבה, פון צידי רחבה, נישט דער סדר מען זאל עסן, נאר זאל גיין, דעריבער צידי רחבה חייב. רבי יוסי היינו תנא קמא, זאגט דאך רבי יוסי די זעלבע זאך ווי דער תנא קמא, אלא מחזרת איכא בינייהו, דארף איך לערנען אז דער חילוק איז צווישן זיי מחזרת, די בהמה איז געגאנגען אין גאס און זי האט זיך אויסגעדרייט דעם קאפ צו צידי רחבה. תנא קמא סבר, דער תנא קמא לערנט, מחזרת נמי משלם מה שנהנית, מחזרת באצאלט מען אויך מה שנהנית, דער תנא קמא האט געלערנט צידי רחבה באצאלט מען מה שהזיקה ווען, ווען די בהמה איז געגאנגען זי האט זיך אוועקגעשטעלט ביי די צידי רחבה, אבער ווען זי גייט אין מיטן דער רחבה און זי דרייט אויס דעם קאפ באצאלט מען נאר מה שנהנית. ורבי יוסי סבר, און רבי יוסי זאגט ס'איז נישט דער סדר זאל אויסדרייען דעם קאפ, און אויב זי האט אויסגעדרייט דעם קאפ משלמת מה שהזיקה, באצאלט זי וויפיל דער שאדן איז. זעה איך דאך אין דעם איז א מחלוקת פון תנאים זאגט די גמרא לא, ניין, דכולי עלמא אלע האלטן לגבי דעם דין מחזרת. אי כרב אי כשמואל, אדער ווי רב אדער ווי שמואל, והכא בביער בשדה אחר קמיפלגי, זיי קריגן זיך פשט אין ובער בשדה אחר, רבי יוסי וועט מחייב זיין אפילו תוך הרחבה, מר סבר דער תנא קמא רבי מאיר און רבי יהודה לערנען ובער בשדה אחר ולא ברשות הרבים, אין רשות הרבים איז מען פטור. ומר סבר און רבי יוסי לערנט ובער בשדה אחר ולא ברשות המזיק, אויב ער האט אריינגעברענגט די פירות צו דעם חצר פון בעל הבית שלא ברשות, און די בהמה של בעל הבית האט זיי אויפגעגעסן, איז ער פטור. פרעגט די גמרא, ברשות המזיק דארפסטו האבן א פסוק ער איז פטור? לימא, קען ער דאך אים זאגן, פירך ברשותי מאי בעי. וואס פאר א, דו האסט אריינגעברענגט צו מיר אין חצר פירות און מיין בהמה האט עס אויפגעגעסן, זאל איך באצאלן? ווער האט דיר געהייסן אריינברענגען די פירות? אלא זאגט די גמרא, אלע האלטן אז ברשות הרבים איז פטור, ווייל ובער בשדה אחר ולא ברשות הרבים, כ'קען נישט זאגן ולא ברשות המזיק, ווייל ברשות המזיק דארף איך נישט קיין פסוק, דאילפא ורבי אושעיא איכא בינייהו. די חילוק צווישן זיי איז די דין פון אילפא און רב אושעיא. דף כ' עמוד א' האט מען געהאט א דין פון אילפא, א בהמה אין רשות הרבים האט אויסגעשטרעקט די האנט און זי האט געגעסן פירות וואס איז געליגן אויף דער אנדערע, זאגט אילפא, אז ס'האט א דין ווי חצר הניזק, כאטש די בהמה איז געווען אין רשות הרבים, נאר זי האט דאך נישט געגעסן פון דער סטריט פון דער ערד, נאר זי האט געגעסן פון מגבי חברתה. רב אושעיא זאגט, א בהמה ברשות הרבים, און ווי די גמרא לערנט דארט איין, זי האט געגעסן פון די פירות ברשות הרבים, אבער נישט נארמאל געגעסן אזוי ווי עס איז אורחיה, נאר קופצת ואכלה, דארף מען באצאלן א האלבן שאדן ווייל ס'איז משונה, ס'איז קרן. די זאכן איז דא א חילוק. דאילפא ורבי אושעיא איכא בינייהו, רב מאיר לערנט מתוך הרחבה דארף מען קיינמאל נישט באצאלן דעם שאדן, נאר וויפל די הנאה געוועזן, אפילו אין אזא פאל ווי אילפא רעדט אז די בהמה האט געגעסן פון א צווייטע בהמה, צי דער פאל פון רב אושעיא, קומט צו גיין רבי יוסי און ער זאגט, אין דרכה לאכול, ס'איז נישט דער סדר אז זאל עסן פון דעם צואר חברתה, און ס'איז נישט דער סדר זאל שפרינגען און עסן, דער סדר איז צו גיין און צו עסן, און אויב ס'איז געוועזן אזא איין פאל זי האט געגעסן פון צואר חברתה, אדער זי איז געווען קופצת און זי האט געגעסן, דעמאלט דארף מען באצאלן. אבער ביי ביידע נישט די גלייכע די זעלבע חיוב, ביי אילפא'ס דין איז עס שוין ברשות הניזק, און רב אושעיא'ס דין איז עס ווי קרן, אויב א תם חצי נזק, אויב א מועד נזק שלם. רש"י. זאגט די משנה, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג. וואס מיינט די משנה צו זאגן שקפצו מראש הגג וואס שטייט נישט שקפצו זענען געשפרינגען, די משנה וויל מיר זאגן אז דער דין איז נאר געזאגט געווארן אז זענען געשפרינגען פון אויבן אראפ, דער סדר פון א כלב און פון א גדי איז צו שפרינגען מלמעלה למטה. ושברו את הכלים, און זיי האבן צעבראכן כלים, זענען אריינגעשפרינגען אין א פרעמדן חצר, אין חצר, און זיי האבן דארט מזיק געווען. משלם נזק שלם, באצאלט מען א גאנצן שאדן, מפני שהן מועדים, ווייל זיי זענען א מועד צו שפרינגען, רופט זיך עס אן ס'איז אורחיה, איז עס א תולדה פון רגל. מוז זיך עס רעדן אויב ס'איז א תולדה פון רגל בחצר הניזק. ווער עס באצאלט איז דער בעל הבית פון דעם כלב, דער בעל הבית פון גדי. נאך א דין, הכלב שנטל חררה, חררה ווערט אנגערופן א קיכל וואס ווערט געבאקן אויף קוילן, איז א כלב האט גענומען די קיכל און אויף דעם מויל איז געוועזן א קויל אין דעם, והלך לגדיש.

אויף דעם גדיש באצאלט ער נאר א האלבן שאדן, די גמרא וועט ווייטער זאגן דעם טעם פון דער זאך. רש"י, פארוואס זאגן מיר א כלב און גדי שקפצו מראש הגג באצאלן א גאנצן שאדן? מפני שהן מועדים לקפוץ, ווייל זיי זענען א מועד צו שפרינגען, וברשות הניזק קאמר, ס'דארף זיך רעדן זיי האבן צובראכן די כלים אין רשות פון ניזק, דתולדה דרגל היא. און רגל איז נאר מחויב בחצר הניזק. על החררה משלם נזק שלם דהוה שן ברשות הרב ברשות הניזק, ס'איז שן ברשות הניזק, ועל הגדיש חצי נזק מפרש בגמרא פארוואס מ'באצאלט נאר חצי נזק. גמרא. זאגט די גמרא טעמא דקפצו. פארוואס זאגן מיר דארפן באצאלן? ווייל זיי זענען אראפגעשפרינגען און ס'איז די סדר פון דעם כלב און גדי צו שפרינגען, האט זיך דער בעל הבית געדארפן היטן, איז ער מחויב, האט עס נישט האט זיך נישט געהיט, הא אבער נפלו, זענען אראפגעפאלן, אראפגעפאלן, דאס רופט זיך אן א אונס, נארמאל א כלב און א גדי פאלן נישט, און אויב זענען אראפגעפאלן זיי האבן צעבראכן די כלים. פטור, ווייל ס'איז א אונס. אבער זיי האבן דאך געקאנט אראפשפרינגען, וואלטן זיי דאך אויך געווען צעבראכן. ס'רעדט זיך אזעלכע, ווי איך לערן דא אין די הוה אמינא, אזעלכע כלים, גרויסע כלים, אדער זיי ליגן אין אזא פאזישאן וואס סיי מען שפרינגט אראפ צעברעכט מען זיי, און סיי מען פאלט אראפ צעברעכט מען זיי. זאגן מיר אז מ'איז אראפגעשפרינגען. איז מען חייב, אבער נפלו איז פטור, אלמא זעהן מיר דאך קסבר דער תנא פון אונזער משנה וואס ער איז נאר מחייב ווען זענען געשפרינגען און צובראכן, אבער זענען אראפגעפאלן איז פטור, איז א סימן ער האלט תחילתו בפשיעה. דער אנפאנג איז דאך געווען בפשיעה, ס'האט דאך געדארפט אים איינפאלן טאמער וועלן זיי אראפשפרינגען, ווייל דער סדר פון זיי איז דאך צו שפרינגען, וסופו באונס, און די ענדע איז געווען באונס, ווייל דער אראפפאלן דאס דארף דאך אים נישט איינפאלן, האלט דער תנא, פטור, אז מ'איז פטור. ווייל אזוי איז זאגט דאך דער תנא פון דער משנה, דווקא קפצו חייבים אבער נפלו פטורין, תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, דארט אין דער ברייתא שטייט שוין ארויס בפירוש, דא לערן איך עס אפ פון א דיוק פון דער משנה, אין דער ברייתא שטייט הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים, דער כלב און גדי וואס זענען אראפגעשפרינגען און דעמאלט האבן זיי צעבראכן כלים אין חצר הניזק, איז דעמאלט משלם נזק שלם, נפלו אז זענען אראפגעפאלן איז עס א אונס פטורין, כאטש ס'איז דאך תחילתו בפשיעה ס'איז דאך נישט געווארן געהיטן לגבי שפרינגען. אין דער משנה שטייט נישט בפירוש נפלו פטורין, און פון דער משנה בין איך עס מדייק אז די משנה איז נאר מחייב ביי קפצו, אבער די ברייתא איז דאך מערער, אין דער ברייתא שטייט דאך בפירוש אז נפלו פטורין. איז הניחא דאס וועט זיין גוט למאן דאמר דער וועלכער לערנט תחילתו בפשיעה אז דער אנפאנג איז געווען א פשיעה, איך האב נישט געהיטן די זאך ווי געהעריג, וסופו און דער סוף איז געשען באונס איז פטור וועט זיין גוט לויט דעם מאן דאמר אלא למאן דאמר דער וועלכער לערנט חייב דער וועלכער לערנט אז אויב ס'געווען א פשיעה לגבי איין זאך און ס'געשען א אנדער זאך א אונס זאגן מיר חייב, מאי איכא למימר, וואס וועל איך ענטפערן, איז דאך אויף דעם א קשיא פון דער משנה, נאך שטארקער די קשיא פון דער ברייתא וואס שטייט בפירוש, ס'איז א מחלוקת אין דער זאך פון אמוראים, א אמורא קען דאך נישט זאגן אנדערש ווי שטייט אין דער משנה און דער ברייתא, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, ער וועט איינלערנען כגון דמקרבי כלים לגבי כותל, אז די כלים זענען געווען זייער נאנט צו דער וואנט, איז דעמאלט אויך דכי קפצי. ווען די כלים זענען געווארן צעבראכן דורך דעם וואס מען איז געשפרינגען, אויב ס'איז געשען וואס זיי זענען געשפרינגען הייסט עס איז בקפיצה לא נפלי עלייהו, מיט שפרינגען וואלט שפרינגט מען דאך אביסל ווייטער וואלטן זיי נישט דערגרייכט צו די כלים. ואפילו תחילתו בפשיעה ליכא, לגבי דיע כלים וואס זענען נאנט צו די וואנט וואס אויב מען שפרינגט דערגרייכט מען ווייטער, איז דאך לגבי דיע כלים נישט קיין פשיעה דא בתחילתו, און אויב זיי זענען אראפגעפאלן און זענען צובראכן, רופט זיך דאס אן אז ס'איז אונס גמור, תחילתו באונס וסופו באונס, ווייל איך, כאטש לגבי ווייטע כלים איז דאס א פשיעה, אבער מען רעדט לגבי דיע כלים וואס זיי שטייען דערלעבן, לגבי דיע כלים איז עס נישט כתחילתו בפשיעה. דעריבער זאגן מיר אז אויב נפלו פטורין. אין די הוה אמינא האב איך געלערנט אז ס'רעדט זיך אזעלכע כלים וואס די כלים געפינען זיך אין אזא מצב סיי מ'שפרינגט אראפ צוברעכט מען זיי, און סיי מ'פאלט אראפ צוברעכט מען זיי, הייסט דאך עס אז אויף דיע כלים איז געווען תחילתו בפשיעה וסופו באונס, איך זאג ביי דיע כלים נפלו פטורין, איז דאך א קשיא אויף דעם וואס ער לערנט תחילתו בפשיעה וסופו באונס איז חייב, זאגט די גמרא ניין זיי מדייק הא נפלו פטורין, אז אראפגעפאלן איז מען פטור, ביי וועלכע כלים נפלו פטורין? אזעלכע כלים וואס זענען נאנט צו דער וואנט, וואס מיט שפרינגען ווערן זיי נישט צובראכן. אמר רב זביד משמיה דרבא, האט רב זביד געזאגט אין נאמען פון רבא'ן, פעמים אנדערע מאל, שאפילו נפלו נמי חייב, אמאל קאן זיין אפילו דער וועלכער לערנט תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, און דאך קאן זיין א מציאות אז נפלו חייב משכחת לה וואס קאן זיך טרעפן בכותל רעוע אז די וואנט איז געווען א שוואכע. ווי רשי טייטשט, די מעקה וואס איז געווען אויבן אויף דעם דאך, איז געו די מעקה הייסט די צוים ארום איז געוועזן שוואך. לגבי נפילה איז עס אויך א פשיעה. פרעגט די גמרא, מאי ניהו, פארוואס איז דא א פשיעה? מיר ווייסן דאך א כלב און א גדי איז דאך נישט דער סדר זאלן פאלן. זייער פאלן איז דאך א אונס. נאר דאיבעי ליה לאסוקי דעתא, ער האט געדארפן טראכטן דנפיל ארחי אז ס'וועט אראפ פאלן די ציגל, סוף סוף לא נפל ארחי, די ציגל זענען דאך נישט אראפ געפאלן, ונפול אינהו, און אראפ געפאלן איז דער כלב און גדי, אויב אזוי תחילתו בפשיעה וסופה ביונס, איז דאך אויב תחילתו בפשיעה וסופו באונס פארוואס למאן דאמר פטור, זאל איך זאגן אז ס'זאל זיין חייב? זאגט די גמרא לא צריכה בכותל צר, אז די מעקה פון דעם דאך איז געווען, די וואנט איז געווען דארט פון די מעקה שמאל, האט אים געדארפן איינפאלן אז זיי וועלן ארויפקריכן. אויף דער וואנט, און די וואנט איז דאך שמאל, וועלן זיי אראפפאלן. קומט דאך אויס אז אין אזא פאל איז לגבי נפילה איז עס אויכעט תחלתו בפשיעה און סופו בפשיעה. א צווייטע טייטש איז דא אין רש"י בכותל צר אז ס'איז דארט געוועזן שיף, אז זיי וועלן דארט קריכן דארט ארויף, קענען זיי זיך נישט האלטן, זיי מוזן זיך אראפגליטשן. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, הכלב והגדי שדלגו מלמטה למעלה, א כלב אדער א גדי וואס זענען אראפגעשפרינגען פון אונטן ארויף, פטורין, ס'איז פטור, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, ווייל ס'איז נישט זייער טבע, רופט זיך עס אן לאו אורחיה, ס'איז משונה, איז מען פטור פון א גאנצן שאדן, אבער א האלבן שאדן דארף מען באצאלן, מלמעלה למטה חייבין, ווי די משנה זאגט דאך טאקע אז ווען איז מען מחויב פאר א גאנצן שאדן, שקפצו מראש הגג, זענען אראפגעשפרינגען פון ראש הגג אראפ אונטן, אדם ותרנגול. שדלגו וואס זענען געשפרינגען בין מלמעלה למטה בין מלמטה למעלה חייבין דארפן זיי באצאלן א גאנצן שאדן, א תרנגול איז דער סדר ער זאל שפרינגען אפילו מלמטה למעלה אויכעט, א מענטש איז נישט שייך צו זאגן אז עס איז נישט דער שטייגער ווייל אדם מועד לעולם, דער דין פון תם און מועד איז נאר פארהאנען ביי בעל חיים, נישט ביי א מענטש. פרעגט די גמרא, והתניא מיר האבן דאך געלערנט הכלב והגדי שדלגו וואס זענען געשפרינגען בין מלמעלה למטה בין מלמטה למעלה פטורין, איז דאך א קשיא ווייל אויף אונזער משנה שטייט, און די זעלבע זאך שטייט אין דער ברייתא, אז אויב דלגו מלמעלה למטה דארף מען באצאלן א נזק שלם, און דא שטייט פטורים פון מלמטה למעלה איז נישט קיין קשיא, ווייל איך קען דאך זאגן אז פטורים מיינט מען פון א גאנצן שאדן און באצאלט א האלבן שאדן, אבער מלמעלה למטה האבן מיר דאך געזאגט א גאנצן שאדן און דא שטייט פטורים. תרגמא רב פפא, האט רב פפא געענטפערט דאפיך מיפך, דער סדר פון א כלב איז אז ער טוט זיך מיט די נעגל, טוט ער זיך, ווי מען זאגט, אריינדרוקן, אזוי אראפקריכן און א גדי די סדר, צו שפרינגען, און דא געווען די סדר פארקערט, ס'איז געווען כלבא בזקירא, דער כלב איז געשפרינגען, נישט זיך געהאלטן אין די נעגל, וגדיא בסריכא, דעמאלט איז עס משונה. פרעגט די גמרא אי הכי אמאי פטורים, אויב ס'איז משונה איז דארף מען דאך באצאלן א האלבן שאדן, ענטפערט די גמרא מען מיינט טאקע אזוי, פטור מנזק שלם, מ'איז פטור פון א גאנצן שאדן, וחייבים בחצי נזק, און א האלבן שאדן דארף מען באצאלן. רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, הכלב שנטל חררה. ווערט דערמאנט אין דער משנה, על החררה משלם נזק שלם ועל הגדיש משלם חצי נזק. איתמר, מיר האבן געלערנט רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט אשו משום חציו, דאס וואס די תורה איז מחייב אש, ווי עס לשון פון פסוק איז כי תצא אש, איז די חיוב גלייך ווי ווען א מענטש האט א קשת מיט פיילן און ארום נישט פארזיכטיג מיט די פיילן און ס'איז אויסגעשאסן א פייל און ס'האט געמאכט שאדן. דער מענטש האט זיך נישט מכוון געווען אפילו צו שיסן, דאך זאגן מיר, איז דער מענטש מחוייב. די זעלבע זאך איז דער חיוב פון אש, ווייל דער מענטש האט געמאכט שאדן, ס'איז גלייך ווי דער מענטש האט געמאכט א פייער. איז ווישטץ. די טייטש אזוי, די גמרא לערנט עס ווייטער אראפ פון פסוק, כי תצא אש, רעדט מען דאך אויף וויאזוי די פייער ארויסגעגאנגען פון זיך אליין, און דער אויספיר פון פסוק איז, שלם ישלם המבעיר את הבערה, זאל באצאלן דער וואס האט אנגעצינדן די פייער, דאס הייסט אפילו אין אזא פאל וואס דער מענטש האט נישט אנגעצינדן יענעמס זאך, נאר דער מענטש האט געמאכט ביי זיך א פייער, און ער איז נישט געווען פארזיכטיג צו היטן די פייער, און די שאדן פון פייער איז געווען, ממילא ווערט עס אויך אנגערופן ווי ער האט עס אנגעצינדן, איז דאס א ענין פון חציו, ס'איז אדם המזיק, ס'איז נישט קיין ענין ווי זיין געלט האט מזיק געווען, נאר ס'איז א ענין די מענטש אליין האט מזיק געווען. וריש לקיש אמר, און ריש לקיש זאגט, אשו משום ממונו, אזוי ווי מיר זעען אז זיין שור, דעם בור וואס האט געמאכט, דארף דער מענטש היטן, און אויב ער האט נישט געהיטן איז ער חייב, איז די זעלבע זאך די חיוב פון אש איז משום ממונו, איז פשטות איז דא אין דער זאך א חילוק, אויב ער האט אנגעצינדן מיט א גחלת שאינה שלו, רש"י זאגט אין גמרא קסלקא דעתך דאיכא בינייהו כגון שהדליק בגחלת שאינה שלו, און לויט די מסקנא פון גמרא ווי רש"י לערנט ביי אונז פשט ווייטער אין גמרא, דף כ"ג עמוד א', בלייבט עס לויט די מסקנא אויך אזוי, אז אויב ר'האט אנגעצינדן מיט א פייער וואס באלאנגט נישט צו אים, לויט ריש לקיש'ן איז ער פטור ווייל דאס איז דאך נישט זיין געלט, און לויט ר' יוחנן איז ער חייב ווייל דער חיוב איז דאך נישט ווייל זיין געלט האט מזיק געווען, נאר דער חיוב איז אדם המזיק. תוספות אבער זאגט אויף דעם א. אז דאס וואס שטייט אשו משום ממונו מיינט מען דער חיוב איז אזוי ווי זיין געלט, אבער נישט אז די פייער זאל זיין זיינע, ווייל אפילו ווען ער צינדט אן מיט פרעמדנס פייער איז ער אויך חייב לויט ריש לקיש'ן, ווייל אויב נישט אזוי וועט קיינער נישט זיין מחויב בדליקה, ער וועט מפקיר זיין די גחלים און ער וועט אנצינדן גדיש של חברו. און תוספות זאגט טאקע נישט ווי רש"י זאגט, דאיכא בינייהו דאדליק בגחלת שאינה שלו, דאס וואס ריש לקיש זאגט משום ממונו מיינט ער א חיוב ממונו, אבער נישט ער מיינט צו זאגן אז עס דארף זיין זיין געלט. פרעגט די גמרא איבער ריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן, פארוואס זאגט נישט ריש לקיש ווי רבי יוחנן אז די חיוב פון אש איז חציו וועגן אדם המזיק אמר לך, ריש לקיש וועט דיר זאגן חציו מכוחו קאזלי, א חץ גייט פון דעם כח פון דעם מענטש. אבער האי די פייער לאו מכוחו קאזיל, דאס גייט נישט פון זיין כח, די פייער גייט פון זיך אליין און עס ברענט און עס ברענט, דעריבער קען איך נישט זאגן אז דער חיוב איז וועגן חציו. ור' יוחנן מאי טעמא לא אמר כריש לקיש, פארוואס זאגט נישט ר' יוחנן ווי ריש לקיש, אמר לך, ר' יוחנן וועט זאגן, כ'קען נישט מחייב זיין אש וועגן ממונו, ווייל ממונא אית ביה ממשא אין געלט, די שור צי די אנדערע מזיקים האט דאס א מזיק א ממש הא לית ביה ממשא, וועלכע זאך איז דא די מזיק, די די פלאם די שלהבת, און די שלהבת האט נישט קיין ממש. איז אלס ממונו איז נישט דא קיין חיוב, נאר דעריבער האט מען די תורה מחייב געווען וועגן חציו, ווייל ס'איז די זעלבע זאך ווי א חץ איז מזיק. ס'איז דאך דא דא א באוויסטע קשיא פון נימוקי יוסף, דער נימוקי יוסף פרעגט, רבי יוחנן זאגט אשו משום חציו, אז איך מאך א פייער איז גלייך ווי איך עס ברענט איז גלייך ווי איך צינד דא אן, אויב אזוי ווי מעג מען אנצינדן פרייטאג פארנאכט ליכט? איך זאג אשו משום חציו, דאס וואס עס ברענט איז גלייך ווי איך האב דאס אנגעצינדן. זאגט דער נימוקי יוסף אזוי, אז דאס וואס מיר זאגן אשו משום חציו איז בשעת מען צינדט אן די פייער, צי בשעת מען האט געמאכט די פייער און נישט געווען פארזיכטיג, ווערט אנגערופן ווי ער האט שוין געמאכט דעם גאנצן נזק, די זעלבע זאך מען צינדט אן פרייטאג פארנאכט די ליכט, אשו משום חציו, האט זיך שוין ווי מען זאגט אפגעטון, די גאנצע זאך האט זיך שוין אפגעטון, און ממילא זאגט ער ווי וועט אויסקומען. כ'מוז דאך אזוי א זאגן אז די חיוב איז אויף בשעת מעשה, ווייל איך קען דאך נישט זאגן איך בין מחייב אויף דעם שפעטערדיגן, שפעטער איז עס דאך א אונס, ער קען דאך שוין נישט צוריק נעמען די חץ, ווען איינער ווארפט א חץ דויערט דאך דער מאמענט ביז דער חץ דערגרייכט אויף וועלכן בין איך אים מחייב, אויף דעמאלט ווען דער חץ פאלט צו ווען ער האט געווארפן די חץ, איך וויל דאך זאגן ווען ער האט געווארפן, ווייל אויף דעם פאלן איז עס דאך שוין א אונס, ממילא זאגט ער ווי וועט אויסקומען. איינער איז נישט געווען פארזיכטיג אין פייער, און ער איז, און די פייער איז געגאנגען מזיק זיין, און ער איז געשטארבן איידער די פייער האט געמאכט נאך שאדן, נאך זיין שטארבן האט די פייער געמאכט שאדן, איז ער זיכער מחוייב, ווייל איך טו דאס אזוי רעכענען גלייך ווי בשעת עס ווערט געמאכט דעם פייער ווערט עס שוין אנגערופן גלייך ווי עס האט זיך שוין אלעס אפגעטון. דער רבי זאל זיין געזונט אין לקוטי שיחות חלק א' עמוד. הונדערט זעקס און צוואַנציק ברענגט אראפ די קשיא וואס מען פרעגט, רבי יוחנן זאגט אין מסכת תענית דף כט עמוד א', אז ווען איך זאל געווען זיין ווען מען האט מתקן געווען דעם תענית פון תשעה באב, וואלט איך געזאגט מען זאל פאסטן דעם צענטן טאג, נישט תשעה באב, ווייל דער רוב בית המקדש איז חרוב געווארן בעשירי באב, פרעגט מען די קשיא, לויט דעם דערמאנטן כלל אז בשעת מען צינדט אן פייער ווערט שוין אפגעטון דער גאנצער שאדן, היינט וויבאלד אז דער אנפאנג פון ברענען איז געווען תשעה באב, האט זיך דאך לדעת רבי יוחנן אליין אין תשעה באב שוין אפגעטון דער גאנצער ענין. נאר דער תירוץ איז אז דערמאנט, דער פריערדיגער כלל איז נאר שייך ביי א בשר ודם, אבער נישט ביי דעם אויבערשטן, ביי א מענטש, אזוי ווי די חץ גייט ארויס פון זיין האנט, איז ער שוין נישט קיין בעל בית אויף אים, די זעלבע זאך ווען ער צינדט אן די פייער איז ער מער נישט קיין באלבאס, במילא בשעת ער ווארפט דעם חץ אדער בשעת ער צינדט אן דעם פייער האט זיך שוין אפגעטון דער גאנצער היזק. אבער ביי דעם אייבערשטן וואס ביי אים זענען אויך אש וחיציו קיינמאל נישט ארויס פון האנט, ווי רשי דערמאנט דברים פרק לב, פסוק מא, ער איז אלעמאל א באלבאס אויף דעם, ביי אים האט זיך די זאך פריער נישט אפגעטון, ווייל ער קען דאס אלעמאל צוריקציען. רשי.